ב' חלקים משיחת אור לכ' מרחשוון תשמ"ד.
דערנאך קומט אויכעט צו א הוראה מצד דערויף וואס דאס איז אין פרשה פון חיי שרה און אין דערויף גופא אין חלק הפרשה פון חמישי ביז שישי וואס דארט איז דאך דא א ריבוי עניינים וואס אלע האבן א שייכות צו דעם טאג. וואס פון די אלע קען מען זיך אויסקלייבן תן לחכם ויחכם עוד יעדער לפום שיעורא דיליה, וויבאלד אבער בהמשך וואס מען האט גערעדט אין אויפטו פון חודש חשוון לגבי חודש תשרי וואס דעמאלט הייבט זיך אן די התחלה פון ויעקב הלך לדרכו, לדרכו פון יעקב, אף על פי וואס ישראל איז דאך השם המעלה לגבי יעקב, שרית עם אלקים ואנשים, יעקב איז על שם וואס ידו אוחזת בעקב, און אין וועלכן עקב? אף על פי כן זאגט מען אז ער גייט לדרכו של יעקב. און דאס איז דער אויפטו פון חודש חשוון לגבי החודש שקדם לו, וואס תשרי איז אותיות רשית, וואס בכתוב שטייט עס חסר א', וואס ראשית איז די זעלבע שרש און תוכן פון ראש, וואס דאס איז דער שם ישראל אותיות לי ראש, כמבואר בכמה מקומות. דערנאך קומט צו אז בשעת מען גייט ארויס פון חודש הראש, אט דעמאלט גייט מען אריין אין ויעקב הלך לדרכו פארבונדן מיט עקב, וואס וואס איז דאס בפשטות אין הנהגות פון א אידן וואס אני נבראתי לשמש את קוני, ווערט זיך פאנאנדערגעטיילט דער שימוש אין צוויי סוגים, על ידי לימוד התורה ועל ידי קיום המצוות.

און ווי מען זעט עס אויכעט בפשטות ווי אזוי ווייס מען ווי אזוי צו מקיים זיין א מצוה דורך דערויף וואס מען לערנט פריער תורה און ניט סתם געלערנט אין תורה שבכתב קען מען ניט וויסן די הלכה למעשה בפועל ווי דער אלטער רבי איז מאריך בביאור אין אגר אין אגרת הקודש שלו.

אז אין מצוות היום בשופר פון ראש השנה זאגט זיך רב סעדי' גאון אז דאס איז פארבונדן מיטן קול שופר פון מתן תורה, ווי מען זאגט דאס אויך אין א ברכה פון מוספים של ראש השנה דווקא, אז בקול שופר עליהם נגלית, ווען איז דאס געווען? ביי מתן תורה. און דערנאך גייט מען אריין אין אדם חורש אדם זורע, וואס דאס איז א סתירה צו תורה מה תהא עליה, וואס ווען הייבט זיך דאס אן איז דאס פארבונדן מיט גשמים, וואס דעמאלט איז דא דער חרישה וזריעה, און חרישה וזריעה טוען אויף פעולתם, וואס ווען הייבט זיך אן דער זמן הגשמים, איז פועל'ן פועל'ט מען דאס אויף טאקע בחדש תשרי אין בקשת גשמים, אבער אין חדש תשרי עצמו קרוב לסיומו, און די גשמים בפועל הייבן זיך אן אין חדש חשוון, און אין חדש חשוון גופא בשעת ס'גייט דורך א גאנצע וואך לאחרי תשרי און מ'קומט צו ז' בחשוון,

נאר ס'איז געבליבן מער נישט ווי איין טיפא, איין נקודה. אלס אבער אט די טיפא ווערט א כמר מדלי א טיפת גשמים וואס ווערט כמעיין המתגבר און ס'ווערט חורש וזורע איז דא ומלאו פני תבל תנובה. וואס דערפאר אז מ'זוכט אין די פסוקים פון דעם שיעור פון יום החמישי פון פרשת חיי שרה, געפינט מען א פסוק מפורש אז בשעת מען גייט בשליחותו של אברהם אבינו, אף על פי וואס מען געפינט זיך אין חרן חרון אף של עולם, איז שוין נאך גייענדיג נאך קודם מען האט עפעס אנגעהויבן טון, אט זאגט אליעזר עבד אברהם וואס ער זאגט עבד אברהם אנכי, זאגט ער אז הוי' הצליח דרכי, אז נאך גייענדיג אין וועג אין חרן איז שוין דארט געווען הצלחה רבה, און בכלל דער ענין פון הצלחה איז בחסידות טייטשט אפ אז דאס איז א ענין שלא בערך, ס'איז דא א ענין וואס בשעת יגעת איז דערגרייכט מען אויף וואס כפי מידת היגיעה, דערנאך איז דא דער ענין וואס דורך ווי ער גייט לדרכו ווי ס'דארף צו זיין איז אטא דעמאלט ווערט הצליח דרכו און ניט נאר פון שם אלוקים נאר והוי' הצליח דרכו פון שם הוי' וואס איז למעלה ממדידה והגבלה און ער איז ממשיך הצלחה אין דעם דרך. וואס דאס קומט אויכעט צו א הוראה נוספת בשנה זו, על מנת מען זאל דערפון אפלערנען על כל על שאר השנים, אז בשעת מען נעמט אן די החלטה בתוקף וואס דער יודע תעלומות זעהט אז דאס א תוקף וואס איז אראפ אין מעשה, ווערט שוין אין התחלת הליכות בדרך ווערט שוין א הצלחה בזה, און די הצלחה קומט ניט נאר פון שם אלוקים, נאר די הצלחה קומט פון והוי' הצליח דרכו. בפרט נאך לויט דעם רמז וואס רש"י ברענגט עס אויכעט אראפ, אז בשעת ס'שטייט והוי' מיט תוספת ו', קומט עס אויכעט אראפ בהסכם פון בית דינו. האט מען שוין דעמאלט אז דער בית דין שלמעלה איז ניט נאר ניט מעכב, נאר ער איז אויכעט מוסיף אין די הצלחה שבדרכו. ביז אין ענין ווי ווי די אפטייטשן בפשטות ובמעשה בפועל אז איצטער הענגט עס אויף במיוחד אין א יום זכאי ווי יום הולדת וואס גובר מזלו אז מ'וועט אננעמען די החלטה גמורה אז מען גייט מען לאזט זיך גיין אין דעם וועג ווי אנגעוויזן הורנו בדרכיו על ידי בעל יום ההולדת ובנו נשיא דורנו ממלא מקומו הורנו מדרכיו און דאס איז געווארן דערנאך דרכו האט ער מחליט געווען דער יעקב שבדור זה על אחת כמה וכמה די וואס זיינען גרעסער נאך דערפון, אז מען לאזט זיך גיין אין דעם וועג, אבער דאס ווערט ניט נאר דרכיו, נאר דאס ווערט דרכו של יעקב, איז תורת אמת מבטיח אז ניט נאר ס'וועט זיין און מ'וועט דורכפירן די החלטות טובות, נאר ס'וועט זיין אין אן אופן של הצלחה, אין אן אופן של הצלחה וואס איז למעלה. מכל מדידה והגבלה, וממילא למעלה מכל הסתר והעלם, ווי דער שם הווי' לגבי שם אלוקים, ביז אין אן אופן פון היי לאלפי רבבה, און נאכהער דער ענין פון אתכפיא און אתהפכא, ויירש זרעך שער כולו וגומר, אז ס'וועט זיין דער ענין דורך אתכפיא גלייך צו אתהפכא. ביז צו את רוח הטומאה אעביר מן הארץ, און נאך מערער, אז ס'וועט זיין בכל לבבך בשני יצריך, אז ס'וועט ווערן בדוגמא ווי ס'איז געווען קדם החטא שמש גדול דער נחש, דערנאך וועט עס ווערן והשבתי חיה רעה מן הארץ, ווי דער אפטייטש, דער צווייטער אפטייטש פונעם והשבתי, אז משתמשים בהם ונער קטן, נוהג בהם, ובמהרה בימינו ממש בגאולה אמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, לחיים ולשלום.